מ'האלט דף ל"ו צוויי שורות פון אויבן, עס איז געשטאנען אין די משנה אז היו שניים של איש אחד, צוויי שוורים וואס באלאנגען צו ראובן וואס זענען נאכגעלאפן שמעון'ס שור, און איינער פון די צוויי האט מזיק געווען, איז די הלכה שניהם חייבין, דאס הייסט אונז ווייסן מיר נישט וועלכע האט מזיק געווען, שניהם חייבין, ממה נפשך ראובן איז חייב, ווייל וועלכע שור ס'איז נאר געווען איז דאס זיין שור. איז די גמרא איז מדייק דא די לשון שניהם חייבין, אמר ליה רבא מפרזיקא לרב אשי, שמע מינה אז שוורים תמים שהזיקו, ווי רש"י לערנט די פשט איז טאמער איינער האט צוויי שוורים וואס איינער פון זיי האט מזיק געווען מען ווייסט נישט וועלכע, זעהט אויס פון דא אז רצה מזה גובה רצה מזה גובה אז מען קען גובה זיין פון וועלכע מען וויל און ממילא זאגט רש"י וועט אויסקומען טאמער איינער פון די צוויי שוורים איז נאבד געווארן איז די אנדערע שור עומד במקומו און מען קען אפגעצאלט ווערן פון די צווייטע שור. לכאורה וואס איז פשט? טאמער ס'איז א שור תם, שור תם איז משתלם מגופו, איז ווער זאגט אז די שור וואס איז געבליבן דאס איז די שור וואס האט מזיק געווען, אפשר די שור וואס איז פארלוירן געגאנגען, יענץ איז די שור וואס האט מזיק געווען, און פון יענע גוף השור איז מען משתלם, נישט פון די גוף השור. נאר דאס גופא פרעגט די גמרא, די גמרא פרעגט דאך א לשון תמיהה, זענען די ראשונים מסביר אליבא דרש"י. לכאו' פון דעם וואס עס שטייט אין די משנה שניהם חייבים איז משמע אז מ'קען גובה זיין פון יעדע איינע פון זיי, און ממילא וואלט אויסגעקומען אפילו איינס ווערט פארלוירן קען מען גובה זיין פון דער וואס בלייבט איבער, פארוואס? דאס איז א לשון בתמיהה, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן במועדים אין הכי נמי א שור תם לכאורה האט עס טאקע נישט קיין פשט ווייל ס'איז דאך נאר משתלם מגופו ווער זאגט אז דער וואס איז געבליבען איז יענער שור וואס די דין איז להשתלם מגופו נאר דא רעדט מען ביידע זענען געווען שור מועד נו טאמער ס'איז א שור מועד מועד איז משתלם מעליה ממילא אפילו נניח אז די שור וואס איז פארלוירען געגאנגען איז די שור וואס האט מזיק געווען פיין קען מען נישט גובה זיין פון יענער שור ווייל יענער שור איז נישט דא אבער דאס פאטערט נישט די בעל השור, ווייל די הלכה איז משתלם מעליה מוז ער באצאלן פון זיין נכסים, די שור וואס איז געבליבען הייסט אויך זיינע נכסים קען מען גובה זיין פון די שור וואס איז דא. פרעגט די גמרא אי במועדים אימא סיפא, טאמער די משנה רעדט זיך אין די רישא מועדים איז מסתבר אז די סיפא רעדט זיך אויך מועדים, איז אימא סיפא וואס איז דארטן די פאל אז די צוויי שוורים פון די מזיק היה אחד גדול ואחד קטן, הניזוק אומר גדול הזיק, דער ניזוק טענה'ט אז דער גדול האט מזיק געווען די גדול, כדי ער זאל קענען גובה זיין די היזק גדול פון די גדול, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, איז די הלכה, המוציא מחבירו עליו הראיה, טאמער דער ניזוק האט נישט קיין ראיה אז די גדול האט מזיק געווען, קען ער נאר. גובה זיין פון די קטן. פרעגט די גמרא אי במועדין, טאמער זאגסט דאך אז די רישא רעדט זיך מועדין, איז אויב אזוי די סיפא רעדט זיך אויך מועדין, איז מאי נפקא ליה מינה, וואס איז די נפקא מינה צו ס'איז יא געווען די גדול וואס האט מזיק געווען די גדול, צו ס'איז געווען די קטן וואס האט מזיק געווען די גדול, סוף סוף דמי תורא מעליא בעי לשלומי, למעשה גערעדט, די ניזק'ס גדול איז געשעדיגט געווארן, האט ער א דין גובה צו זיין פון די בעל המזיק, תשלימין, מעליה, ס'איז דא א דין אז מועד משלם מעליה, איז אפילו איך בין גובה פון די שור קטן און ס'איז נישט גענוג אפצוצאלן די חוב, קען איך גובה זיין פון די שור גדול, ווייל סיי ווי סיי מוז ער צאלן פון די טאש. עס קען נישט זיין אז די סיפא רעדט זיך אז ס'איז געווען מועדים. זאגט די גמרא אמר ליה ביסט גערעכט סיפא בתמין אבער ורישא במועדים די סיפא רעדט זיך וועגן א שור תם וועגן דעם מאכט עס טאקע אן נפקא מינה די ניזק טענה'ט אז די גדול האט מזיק געווען ווייל ער ווייסט ער קען נאר גובה זיין מגופו וויל ער גובה זיין פון א גוף וואס איז ווערט מער אבער די רישא איז טאקע במועדים ווייל ווען די רישא וואלט זיך גערעדט וועגן תמים וואלט נישט געפאסט די לשון שניהם חייבים אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי אי במועדים טאמער דו ווילסט מוקים זיין די רייש ע, טאמער דו ווילסט מוקים זיין די רישא במועדים, איז וואס עפעס שטייט שניהם חייבים? חייב גברא מבעי ליה, טאמער ס'איז א מועד איז די פשט אז מ'איז משתלם מעליה, איז די בעלים דער וואס צאלט נישט די שור, וואלט געדארפט שטיין חייב גברא, ותו מאי שניהם, וואס הייסט שניהם חייבים? עס איז דא איין בעלים, די בעלים איז מחויב. אלא לעולם בתם, לעולם גייט די גמרא צוריק אז די רישא רעדט זיך טאקע שור תם און דאס מיינט שניהם חייבים, וועגן דעם שטייט שניהם ווייל מ'רעדט וועגן די שוורים, איי האט מען דאך געהאט שווער, וועסטו דען זאגען אז שניהם חייבים מיינט אז יעדע איינע איז במקום די צווייטע און טאמער איינע פון זיי ווערט פארלוירען קען מען גובה זיין פון די צווייטע היתכן ס'איז דאך א שור תם, זאגט די גמרא ורבי עקיבא, ס'גייט ווי רבי עקיבא דאמר שותפין נינהו. און בשעת די היזק ווערט די ניזק א שותף אין די גוף פון די שור המזיק, און ממילא טאמער טאקע איינע פון די צוויי שוורים איז פארלוירען געגאנגען, און וויבאלד ס'איז דא א ספק קען זיין די שור תם וואס האט מזיק געווען דער שור איז פארלוירען געגאנגען, האט דער ניזוק פארלוירן זיין תשלימין, ווייל דער ניזוק האט נישט קיין דין תשלימין מעות, זיין דין תשלימין לויט רבי עקיבא איז ער געווארן א שותף אין די שור, און זיין שור איז פארלוירן געגאנגען, האט ער שוין מער נישט קיין רעכט גובה צו זיין פון די שור וואס איז דא. איז וואס מיינט שניהם חייבין? שניהם חייבין מיינט אז טאמער שניהם זענען דא, דעמאלטס חייבין. און דאס מיינט די משנה צו זאגן וטעמא אז ער קען גובה זיין וטעמא דאיתנהו לתרווייהו, דווקא ווען ביידע שוורים זענען דא, דעמאלטס קען די ניזק גובה זיין, דלא מצי מדחי ליה, די ניזק קען אים נישט מדחה זיין, אפשר נישט געווען דער שור, ס'איז געווען יענער שור, ס'נישט קיין נפקא מינה, סוף כל סוף ער איז די בעלים פון ביידע שוורים, איז אפילו איך זאג אז די ניזק איז א שותף אין די שור, אבער איך ווייס נישט וועלכע שור ער איז א שותף אין, אבער איינער פון די צוויי שוורים איז ער א שותף. ממילא די מזיק האט אפשר א רעכט צו זאגן וועלכע שור ער וויל אים געבן אבער קען זיך נישט אויסדרייען פון נישט געבן קיין שום איינע פון זיי, ווייל ממה נפשך איינע פון די צוויי איז זיינע. האט ער א רעכט, פיין, די מזיק האבן א רעכט צו זאגן וועלכע ער וויל געבן, אבער איינעם מוז ער געבן. אבער דאס איז דווקא ווייל איתנהו לתרווייהו, אבל ליתנהו לתרווייהו, ווען טאקע איינער פון זיי וואלט פארלוירן געגאנגען, דעמאלטס איז ער פטור. מצי אמר ליה, די מזיק קען זאגן פאר די ניזק, זיל, ז, זיל אייתי ראיה, גיי ברענג א ראיה, דהאי תורא אזקך ואשלם לך, אז די תור וואס איז געבליבן, איז די תור וואס האט מזיק געווען. טאמער דו ברענגסט נישט קיין ראיה קען איך דיר זאגן אז די תור וואס האט מזיק געווען איז דער וואס איז נאבד געווארן און יענץ איז געווען דיין שור האסטו נישט קיין שום תשלומין פון די איבערגעבליבענע שור. זאגט רש"י אבער טאמער מ'וואלט געגאנגען לויט רבי ישמעאל איז דעמאלטס דארף איך נישט האבן תרווייהו איתנהו אפילו טאמער איינער איז פארלוירן געגאנגען וואס גייט מיך אן

וואס האט מזיק געווען פיר אדער פינף שוורים נאכאנאנד, און ס'איז געווען א שור תם, וואס די הלכה איז אז משתלם מגופו, לכאו' איז צו פרעגן וויאזוי קען זיין א שור תם, טאמער ס'האט שוין מנגח געווען מער פון דריי מאל, דאס איז שוין א שור מועד, זאגט רש"י ס'איז באופן ווי ס'איז נישט געווארן קיין מועד, למשל, ס'איז נישט געווען דריי מאל נאכאנאנד, דאס הייסט, איינמאל האט עס געזען א שור און ס'האט נוגח געווען, די נעקסטע מאל ס'האט געזען א שור האט עס זיך צוריק געהאלטן ס'האט נישט נוגח געווען. ממילא איז דאס בטל. די נעקסטע מאל ס'האט געזען א שור האט עס ווייטער נוגח געווען, די נעקסטע צוויי אדער דריי מאל ס'האט געזען א שור האט עס נישט נוגח געווען, און אזוי ווייטער. די סיבה פארוואס מען דארף זאגן אז ס'איז נישט געווען נוגח, נישט נוגח, נוגח, נישט נוגח, נוגח, נישט נוגח, די סיבה פארוואס רש"י זאגט אז נאך די צווייטע מאל האט עס מפסיק געווען צוויי דריי מאל, ווייל טאמער נישט איז דאס ווייטער א שור מועד, ווייל שור מועד מוז נישט זיין דריי מאל נאכאנאנד, שור מועד איז טאמער ס'איז בסירוגין, איינמאל יא איינמאל נישט איינמאל יא איינמאל נישט איז אויך א מועד. ממילא כאפט אן רש"י אזא אופן. איז בקיצור דא רעדט מען א שור שנגח חמשה ד' וה' פעמים און ס'איז נישט געווען א מועד ס'איז געווען א תם וואס די הלכה איז אז ס'איז משלם מגופו די ניזק ווערט נישט געצאלט מער וויפיל ס'איז דא שוויות אין די גוף השור איז די הלכה ישלם לאחרון שבהם, די לעצטע ניזק, לאמיר זאגן די פיפטע, ער איז דער וואס קען גובה זיין, לאמיר זאגן דא רעדט מען א שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים, אזוי ווי די משנה זאגט דא אין די סיפא, קומט אויס אז די לעצטע האט א היזק פון צוויי הונדערט, אין הנבילה יפה כלום, האט ער א היזק פון צוויי הונדערט, באקומט ער חצי נזק באקומט ער מאה, איז די לעצטע ווערט געצאלט מאה פון די בהמה. בלייבט איבער נאך מאה אין די בהמה, אם יש בו מותר, טאמער ס'בלייבט איבער אין די בהמה, לכאו' דא מיינט מען אז ס'איז נאך דא נאך הונדערט שוויות אין די בהמה וואס מ'האט נישט גובה געווען, יחזיר לשלפניו, איז די צווייטע לעצטע ניזק, לאמיר זאגן אין אונזער פאל די פערטע ניזק, ער וועט נעמען. אם יש בו מותר, טאמער די פערטער'ס בהמה איז נישט געווען צוויי הונדערט, ווען ס'איז צוויי הונדערט דעמאלטס איז די חצי נזק הונדערט האט ער שוין גובה געווען די גאנצע שור, יעצט איז גארנישט געבליבן פאר די זה שלפני פניו, פאר די דריטע, טאמער די פערטע איז געווען ווייניגער פון די הונדערט בלייבט נאך איבער שוויות אין די שור, איז אם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו, וועט די דריטע נעמען, און אזוי ווייטער, ואחרון אחרון נשכר. די אונטערשטע שורה איז אז די לעצטע ניזק ער פארדינט די מערסטע, ער באקומט די פול חצי נזק, און טאמער ס'איז געבליבען גייט עס צו זה שלפניו, דברי ר' מאיר. ר' שמעון אומר, שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום, קומט אויס די די נזק איז צוויי הונדערט די חצי נזק איז א הונדערט, איז די ניזק זה נוטל מנה וזה נוטל מנה, די ניזק באקומט דא א מנה פון די שור המזיק און די בעלים בלייבט מיט א מנה. חזר ונגח שור אחר, די בהמה איז געגאנגען ס'האט נאכאמאל נוגח געווען א צווייטע ניזק, שור אחר שוה מאתים, האחרון, די צווייטע ניזק, אים קומט אויך יעצט חצי נזק, א הונדרעט, און די שור וואס האט מזיק געווען באלאנגט דאך יעצט צו צוויי מענטשן, צו די ערשטע ניזק און צו די בעלים, איז האחרון נוטל מנה, ער נעמט האלב פון די שוויות פון די בהמה, א מנה, ושלפניו די ניזק ראשון מיט די בעלים זה נוטל חמישים זוז וזה נוטל חמישים זוז, זאגט רש"י רבי שמעון האלט ווי רבי עקיבא, רבי עקיבא האלט אז די ניזק ווערט א שותף פון די שור, איז די ערשטע ניזק איז געווארן א שותף פון די שור, א שותף פון הונדערט דאלער, ווייל זיין תשלומין איז חצי נזק, ווערט ער א שותף פון א הונדערט דאלער אין די שור, די שור איז ווערט צוויי הונדערט דאלער, איז די בעלים. איז א בעלים אויף א הונדרעט, און די ניזק ראשון איז א בעלים פון א הונדרעט. יעצט ווען די שור האט מזיק געווען א צווייטע מאל, איז דאס א שור של שותפים וואס האט מזיק געווען, און זענען ביידע שותפים אחראי אויף די חצי נזק צו די אחרון. איז פון די הונדרעט וואס יעדע איינע האט, מוז ער אוועקגעבן האלב, איז די ניזק ראשון גיט אוועק פופציג פאר די ניזק שני, די בעלים גיט אוועק פופציג פאר די ניזק שני, קומט אויס די אחרון די ניזק שני האט א הונדרעט, און די בעלים און ניזק ראשון זענען געבליבן יעדע איינע מיט פופציג. יעצט איז דא דריי שותפים אין די בהמה, ווייל די ניזק שני איז אויך געווארן א שותף לויט רבי עקיבא, קומט אויס האלב פון די שור באלאנגט צו די ניזק שני, א שוויות פון הונדרעט, א פערטל פון פופציג בלאנגט צו ניזק ראשון, די אנדערע פערטל באלאנגט צו די בעל. חזר ונגח שור אחר, יעצט איז די בהמה געגאנגען ס'האט נאכאמאל מזיק געווען, שור אחר שוה מאתים, איז האחרון, די צווייטע ניזק, קומט מען אים יעצט חצי נזק, קומט מען אים א מנה, נוטל מנה, ער נעמט א מנה, יעצט האלב נעמט ער פון די פון די ניזק שני, וואס ער איז אויך א שותף דא אין די היזק, איז האלב נעמט ער, די האלבע מנה, דאס הייסט חמשים נעמט ער פון די ניזק שני, בלייבט יעצט די די ניזק שני מיט חמשים, און די אנדערע פופציג נעמט ער פון די ניזק ראשון און פון די בעלים וואס האבן געהאט יעדע איינער פופציג נעמט ער פון יעדע איינער פון זיי פינף און צוואנציג, דאס איז א דינר זהב, דינר זהב איז פֿינף און צוואַנציק, קומט אויס האחרון נוטל מנה, שלפניו די צווייטע ניזק בלייבט מיט חמישים זוז, די שניים הראשונים בלייבט יעדע איינע מיט פֿינף און צוואַנציק דאס איז א דינר זהב. פרעגט די גמרא, מתניתין מני, די רישא פון די משנה מני, לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא, אי כרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו, רבי ישמעאל האלט אז די ניזק איז נישט קיין שותף דא אין די שור, ער איז פשוט א בעל חוב, ער האט א חוב קעגן די מזיק, קומט אים חצי נזק הונדערט זוז, ער האט א שעבוד אין די שור, ער האט סך הכל א חוב, ממילא האט ער קדימה דא גובה צו זיין א הונדערט זוז, דאס איז זיין דין גובה צו זיין דא תם איז משלם מגופו האט ער א דין גובה צו זיין מאה זוז, ווען די בהמה גייט און איז מזיק א צווייטע מאל, איז ער נישט איז די ניזק ראשון נישט אחראי אויף די היזק, ס'האט גארנישט איינגעלייגט מיט אים, לויט רבי עקיבא איז ער געווען א שותף, ממילא ער האט נישט געהיטן די בהמה איז ער דא א שותף אין די היזק מוז ער צאלן, אבער לויט רבי ישמעאל ער איז נישט קיין בעלים דא אין די בהמה האט סך הכל א חוב ממון, די בעלים די פושע איז די אריגינעלע בעלים ממילא ווען די בהמה יעצט נאך ס'האט מזיק געווען איין מאל האט די ניזק ראשון א תביעה אויף מאה זוז, ווען ס'איז מזיק די צווייטע מאל. ער מוז נישט צאלען פון זיין חלק פאר די ניזק שני, נישט ער איז די פושע, ער איז נישט קיין בעלים וואס האט נישט שומר געווען, ער איז נישט קיין בעלים בכלל, די בעלים איז די אריגינעלע בעלים, איז טאמער די ניזק שני דארף יעצט באקומען א הונדערט זוז, נעמט ער עס אוועק אינגאנצען פון די בעלים הראשונים, אבער די ניזק ראשון בלייבט מיט זיין חלק, איז ממילא פרעגט די גמרא, טאמער ס'גייט ווי רבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו האי אחרון אחרון נשכר, וואס מיינט אחרון אחרון נשכר? אז דער לעצטער ניזק ער באקומט זיכער זיין גאנצע תשלום און ער פארדינט די מערסטע, פארוואס ראשון ראשון נשכר מיבעי ליה, דער ערשטער ניזק, ער איז דער וואס פארדינט די מערסטע, ווייל ער איז דער ערשטער וואס קען גובה זיין, ס'איז א תם וואס איז גובה מגופו האט ער א טענה כנגד די שור פון הונדערט דאלער, איז ער בארעכטיגט צו די הונדערט דאלער, און די הונדערט דאלער קען מען קיינמאל נישט אוועקנעמען פון אים, די נעקסטע היזק האט גארנישט איינגעלייגט מיט זיין חלק, ער איז נישט די פושע, ער איז נישט די בעלים, די נעקסטע ניזק וועט גובה זיין וואס איז געבליבן פון די שור פון די אריגינעלע בעלים, און טאמער די דריטע קומט עס איז שוין גארנישט געבליבן, פארפאלן. איז די ערשטע איז נשכר, נישט די צווייטע, נישט די לעצטע, אלא מאי כרבי עקיבא. דאמר תורא דשותפי הוא, לויט רבי עקיבא וואס זאגט אז די ניזק איז גאר א שותף, ממילא האט עס טאקע א פשט אז די ערשטע באקומט נישט די מערסטע, ווייל די ערשטע פארלירט אויך מיט די צווייטע היזק, ווייל ער איז דאך א בעלים אין די שור המזיק קומט אויס ער איז דאך א שותף דא און זיין שור האט מזיק געווען פארלירט ער אויך, און טאמער דו וועסט זאגן דאס איז רבי עקיבא וואס מיינט האי יש בו מותר יחזיר לשלפניו, ס'שטייט דא, אין הכי נמי, די לעצטע איז טאקע דער וואס באקומט די מערסטע? ווייל די אלע פאר אים זענען שותפים דא אין די היזק מוזן זיי צאלן, איז די לעצטע באקומט חצי נזק, אבער וואס איז געבליבן, לאמיר זאגן די לעצטע האט גענומען א הונדערט, בלייבט דאך נאך הונדערט אין די שור, פארוואס זאג איך אז די איבריגע הונדערט יחזיר לשלפניו גייט צו די פערטע ניזק? פארוואס? לכולם מיבעי ליה, טאמער איך גיי ווי רבי עקיבא, איז דאס ממש די דין פון רבי שמעון, רבי שמעון איז דאך די שיטה פון רבי עקיבא, וואלט געדארפט שטיין אזוי ווי ס'שטייט אין רבי עקיבא, אז די איבריגע שוויות פון די שור צעטיילט מען פון אלע שותפים, דאס הייסט אלע פריערדיגע ניזקין מיט די אריגינעלע בעלים, יעדע איינע איז דא א שותף, פארוואס גייט אלץ צו די לפניו? אמר רבא לעולם כרבי ישמעאל, לעולם וועט מען איינזעצן די רישא כרבי ישמעאל, דאמר בעלי חובות נינהו, ממילא איז טאקע זענען זיי נישט אלע שותפים דא, אבער פרעגט די גמרא איי טאמער ס'גייט לויט רבי ישמעאל דקשיא לך אחרון אחרון נשכר ראשון ראשון נשכר מיבעי ליה די גמרא האט דאך געהאט שווער פארוואס איז די לעצטע דער וואס פארדינט די ערשטע איז דער וואס פארדינט ער איז די ערשטע וואס האט דא א תביעה און ער פארלירט נישט זיין בעלות ווייל ער איז נישט די פושע ביי די צווייטע היזק ווייל ער איז נישט די בעל זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן כגון שתפסו ניזק לגבות הימנו, די ניזק, ער איז טאקע בארעכטיגט אין די ערשטע חצי נזק, די ניזק ראשון איז בארעכטיגט אין הונדערט דאלער, אבער ער איז געגאנגען און ער האט געכאפט די בהמה, כדי צו זיין פארזיכערט אז די בעלים וועט נישט אוועקפירן די בהמה ערגעץ, ער וויל מאכן זיכער אז די בהמה דא בלייבן חי וקיים ער זאל קענען גובה זיין, טאמער ער האט תופס געווען די בהמה, הגם ער איז נישט קיין בעלים אויף די בהמה ווייל מ'גייט לויט רבי ישמעאל אז ער האט נאר א חוב און ער איז נישט קיין שותף, אבער סוף כל סוף טאמער ער האט תופס געווען די בהמה איז ער געווארן א שומר, ונעשה עליו כשומר שכר לנזקין, ממילא יעצט ווען די בהמה איז מזיק א צווייטע מאל איז ער די גאנצע פושע אפילו די בעלים איז נישט קיין שותף דא אין די פשיעה ווייל ער איז געווארן די שומר במקום הבעלים הגם ער איז נישט קיין בעלים אבער ער איז די שומר רש"י זאגט פארוואס איז ער א שומר שכר די גמרא זאגט שומר שכר וואס פאר א שכר האט ער זאגט רש"י בההיא הנאה ער האט דא הנאה אז ער איז פארזיכערט מיט תשלימים פון זיין נזקין ווייל יעצט קען די שור נישט אוועקלויפן ס'איז ביי אים איז פון דעם האט ער הנאה אז זיין תשלומין איז פארזיכערט, איז בההיא הנאה האט ער דין פון א שומר שכר, לכאורה אפילו ער וואלט געווען א שומר חינם איז ער ווייטער חייב, ווייל סוף כל סוף א שומר חינם איז חייב אויף פשיעה, ממילא איז עס זיין חיוב שומר צו זיין, אבער לכאורה די נפקא מינה איז אז טאמער ער מאכט עפעס א שמירה, אפילו א שמירה פחותה, אלס שומר חינם, וואלט עס געווען גענוג, אבער וויבאלד ער איז א שומר שכר מוז ער מאכן א שטערקערע שמירה, און טאמער נישט געמאכט קיין שטערקערע שמירה און עס איז גע'גנב'עט געווארן, אדער ס'האט מזיק געווען איז דאס זיין אחריות, איז ממילא וויבאלד ער איז דא דער שומר היינט איז פארלירט ער. פרעגט די גמרא אי הכי יש בו מותר יחזור לשלפניו יחזור לבעליו מיבעי ליה, די גמרא האט פארשטאנען וואס מיינט יש בו מותר, צווייטע ניזק האט גובה געווען זיין תשלומין און יעצט איז געבליבען שוויות אין די שור המזיק, איז ווער באקומט די שוויות וואס איז איבער געבליבען? די שלפניו, די צווייטע לעצטע ניזק, פארוואס? טאמער דו זאגסט מיר אז די ניזק איז געווען די שומר און ער איז אחראי, און אזוי אויך די נעקסטע ניזק ער האט תופס געווען, און יעדע איינער פון זיי האט תופס געווען, קומט אויס אז יעדע היזק איז די שולד פון די פריערדיגע ניזק, נישט פון די בעלים. איז די בעלים האט גארנישט פושע געווען נאך די ערשטע העזק, איז טאמער נאך די ערשטע היזק האט די ערשטע ניזק באקומען א דין צו באקומען הונדערט זוז און די בעלים באקומט די הונדערט זוז, די צווייטע היזק איז נאר די שולד פון די ניזק ראשון ווייל ער האט דאס תופס געווען, ער איז די שומר וואס האט פושע געווען, איז די הונדערט וואס ער האט געהאט א רעכט מוז ער יעצט איבערגעבן צו די צווייטע ניזק, און די צווייטע ניזק וואס ער האט תופס געווען מוז איבערגעבן זיין הונדערט צו די דריטע ניזק און אזוי ווייטער. איז די מותר וואס בלייבט איבער, די עקסטערע הונדערט וואס בלייבט איבער באלאנגט אייביג צו די בעלים הראשונים, וואס אריגינעל דאס באלאנגט צו אים, ער האט עס קיינמאל נישט פארלוירן, ווייל ער איז נישט קיין גורם אין די קומענדיגע הזיקים, נאר יעדע ניזק איז די גורם, ווייל ער איז געווארן דער שומר, ער איז געווארן מחויב אין די שמירה. איז אי הכי וואס שטייט דא אז די מותר גייט לשלפניו, טאמער ס'איז דא מותר יחזור לבעליו מיבעי ליה, אמר רבינא, הכי קתני, ביסט גערעכט, אין אזא פאל ווען ס'וואלט געווען יעדע איינע האט מזיק געווען א שור שווה מאתיים און ס'איז שווה די שור המזיק מיט די שור הניזק און ס'איז אייביג דא א הונדערט חצי פון די שור איז תשלומין נזק איז אייביג יעדע ניזק מוז איבערגעבן זיין חצי נזק צו די נעקסטע ווייל ער איז די פושע און די אנדערע חצי בלאנגט צו בעלים ראשונים אבער נישט דא רעדט זיך אזוי דא רעדט זיך ווען די משנה זאגט אם יש בו מותר מיינט מען נישט אם יש בו מותר וואס ס'בלייבט איבער שוויות אין די שור המזיק נאך די תשלומין פון די לעצטע ניזק, יש בו מותר מיינט, זאגט די גמרא, אמר רבינא הכי קאמר אם יש בו מותר בנזקיו, טאמער די פערטע ניזק, איז געווען א גרעסערע היזק ווי די פיפטע ניזק. די פערטע ניזק זאגט רש"י זיין בהמה איז געווען ווערט א הונדערט זוז. די פיפטע ניזק זיין בהמה איז געווען ווערט פופציג זוז. איז די פערטע ניזק האט פארלוירן הונדערט זוז איז ווערט ער תשלומי חצי נזק באקומט ער פופציג זוז. האט ער א תביעה אין די שור פאר פופציג זוז. די פיפטע האט נאר באקומען א היזק פון פופציג זוז האט ער נאר א תביעה פון פינף און צוואנציג זוז. חצי נזק, קומט אויס אז די פערטע בלייבט נאך מיט עפעס, איז דאס זאגט די משנה אם יש בו מותר בנזקיו, טאמער די פערטע האט מער היזק ווי די פיפטע, איז בכהאי גוונא בלייבט די פערטע מיט עפעס, ווען די פערטע און די פיפטע האבן די זעלבע היזק, און די פערטע איז אחראי פאר די פיפטע'ס היזק ווייל ער געווארן די שומר, איז אלץ וואס ער האט מוז ער אוועקגעבן פאר די פיפטע, אבער טאמער יש מותר בנזקיו, די פערטע'ס היזק איז געווען מער ווי די פיפטע'ס היזק, איז די פיפטע נעמט נאר די חלק וואס קומט אים, למשל אין די משל אונז האבן יעצט געגעבן, די פערטע האט געהאט דא א דין שעבוד פון פופציג זוז, די פיפטע ניזק קומט נאר פינף און צוואנציג זוז, איז מוז די פערטע אוועקגעבן פון זיין חלק פון זיין פופציג מוז ער אוועקגעבן פינף און צוואנציג פאר די פיפטע, בלייבט ער אבער מיט פינף און צוואנציג. איז דאס איז די פשט אם יש בו מותר בנזקיו, ווען די פערטע'ס היזק איז מער ווי די פיפטע, יחזיר לשלפניו, בלייבט נאך די שלפניו די פערטע מיט עפעס, און די זעלבע זאך אם יש מותר, טאמער די דריטע איז געווען מער פון די פערטע, די דריטע'ס היזק איז געווען לאמיר זאגן הונדערט און פופציג, איז אים קומט זיך פינף און זיבעציג, און ער האט נאר געמוזט אוועקגעבן פופציג פאר די פערטע, קומט אויס ער איז אויך געבליבן מיט פֿינף און צוואַנציק, קומט אויס אלע דריי זענען געבליבן מיט עפעס, דאס מיינט די משנה. וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, האט ער אויך געלערנט די משנה אז די רישא גייט לויט רבי ישמעאל, און די ניזק מוז צאלען ווייל ער איז א פושע, ווייל ער איז דער שומר, ווייל אזוי שטייט כי אתא רבין אמר רבי יוחנן האט ער געזאגט משום פשיעת שומרים נגעו בה, אז די חיוב צו צאלען די נזקים איז מחמת פשיעת שומרים האט ער אויך געלערנט אזוי ווי מ'האט מוקים געווען אז עס רעדט זיך תפס און ער געווארען א שומר און ס'גייט ווי רבי ישמעאל זאגט די גמרא במאי אוקימתא כרבי ישמעאל האסט דאך יעצט מוקים געווען די רישא לויט רבי ישמעאל אי הכי אימא סיפא רבי שמעון אומר שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים אין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה, ושלפניו די ניזק ראשון מיט די בעלים הראשונים זה נוטל חמישים וזה נוטל חמישים זוז, זעהט מען אז די ניזק ראשון איז דא א שותף מיט די בעלים אין די היזק. ווייטער חזר ונגח שור שוה מאתים, האחרון נוטל מנה ושלפניו נוטל חמישים זוז, שנים הראשונים דינר זהב, אלע ערשטע דריי, די ביידע ניזקין מיט די בעלים, זענען שותף אין די היזק צו די דריטע. זעהט מען. עשו אן רבי עקיבא, בהכרח די סיפא גייט אט די רבי עקיבא, אז די ניזק ווערט א שותף, און ממילא איז ער אויך א פושע דא אין די חסרון שמירה, און ממילא פארלירן זיי אלע גלייך. אתאן רבי עקיבא דאמר תורא דשותפי הוא, רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא, זאגט די גמרא יא, אמרי אין, ווייל מען טרעפט שוין, מ'האט שוין געהאט אין די פריערדיגע אין די אנפאנג פון די מסכתא, דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא, שבוק מתניתין ותא בתראי, שמואל האט אויך אמאל געטענה'ט צו רב יהודה דארטן עס איז געווען א פראבלעם מוקים זיין די משנה אליבא דחד תנא האט ער געזאגט מוטשע זיך נישט אזויפיל לערן אזוי ווי איך האב געלערנט אז די רישא איז כחד און סיפא איז כחד רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא ס'איז נישט עק וועלט זאגט די גמרא ווייטער תנן התם התוקע לחבירו איינער רשי צוויי פשטים אדער ער גיבט א קלאפ כנגד די חבר'ס אויער, רש"י איז משמע אז יענער האט די אויער קעגן א כותל, און פון די אנדערע זייט כותל גיבט יענער א קלאפ. ס'איז א גרויסע בושה פאר די ניזק. נותן, און די אנדערע פשט אין רש"י, האט ער פשוט אריינגעבלאזן אין אויער, אדער מיט די מויל, אדער מיט א כלי, מיט א שופר, האט אים אריינגעבלאזן אין אויער, דא א בושת. איז די הלכה נותן לו סלע, די תוקע מוז געבן פאר די נתקע, מוז ער אים געבן א סלע דמי בושת, זאגט רשי דאס איז חוץ טאמער ס'איז דא דמי נזק צער וריפוי, חוץ פון דעם אלס בושת, בושת אליין איז ווערט א סלע, סלע איז ד' זוז. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי, ניין, די חיוב בושת דא איז מנה, הונדערט זוז, פינף און צוואנציג מאל אזויפיל. זאגט די גמרא א מעשה, ההוא גברא דתקע לחבריה, ער האט טאקע געמאכט אזא סארט בושת, שלחיה רב טוביה בר מתנה לקמיה דרב יוסף האט געוואלט וויסן, דאס וואס די חכמים זאגן אז די שיעור פון די בושת איז א סלע, וואס פאר א סלע האבן זיי געמיינט? סלע צורי תנן וואס איז אינגאנצן זילבער, או סלע מדינה תנן וואס איז א אויסמישעכץ פון זילבער און נחושת, סלע מדינה איז אייביג אן אכטל פון די שוויות פון סלע צורי, סלע צורי איז פיהר דינר, סלע מדינה איז א האלבע דינר. ס'איז א גרויסע נפקא מינה, ער האט געוואלט וויסן וואס מען זאל געבן פאר די ניזק. אמר ליה, האט רב יוסף געזאגט, תניתוה, לכאורה האב איך א ראיה פון אונזער משנה, שטייט אין די סיפא, ושניים הראשונים דינר זהב, נאך ס'איז געווען די לעצטע היזק, איז די שניים הראשונים בלייבן מיט א דינר זהב, דינר זהב איז א חשבון פון פֿינף און צוואַנציק דינרים יעדע איינע, ואי סלקא דעתך, תני תנא סלע מדינה, ווען די תנא זאגט סלע מיינט ער סלע מדינה, סלע מדינה איז א סלע פון חצי דינר, איז אויב אזוי איז דא א מטב, קומט אויס די תנאים שמועסן פון אזא מציאות פון א מטבע וואס איז ווערד חצי דינר, איז וואס האסטו געדארפט אויפהערן די מעשה נאך פיר פינף שוורים אז די לעצטע צוויי באקומען דינר זהב, נפלוג וניתני האסט געקענט ווייטער גיין נאך א היזק, און די לעצטע היזק האט גורם געווען אז די ערשטע צוויי באקומען יעדע איינע א האלבע דינר זהב, וויפיל איז א האלבע דינר זהב? דינר זהב מיינט פֿינף און צוואַנציק דינר, איז מאך נאך א ניזק און די לעצטע צוויי וועלן באקומען האלבע דינר זהב דאס הייסט צוועלף און א האלב דינארים. נפלוג וניתני עד תריסר וסלע צוועלף דינרים וסלע סלע מדינה וואס איז ווערט א האלבע דינר פון דעם וואס די תנא האט נישט געזאגט נאך א פאל איז די פשט ווייל ווען די תנא זאגט סלע מיינט ער אייביג סלע צורי קומט אויס אז ס'איז נישט דא קיין מטבע וואס די תנא רעדט פון ס'זאל זיין ווערט א חצי דינר איז ממילא ווען דו ווילסט מאכן נפלוג וניתני וועט אויסקומען אז די חשבון איז אז איינער באקומט צוועלף און א האלב דינארים, דאס איז נישט קיין אורחא פון א תנא צו זאגן מען צאלט האלבע דינארים, וועגן דעם האט מען נישט געמאכט נאך אזא משל, ווייל מען האט געוואלט ס'זאל שטימען פראקטיש אז מען גיבט גאנצע מטבעות, צוועלף און א האלב איז נישט דא, צו טיילן מטבע אין האלב דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין פראקטישע זאך, ממילא האט מען גערעדט דווקא גאנצע מטבעות, אבער ווען ס'וואלט געווען סלע צו סלע מדינה איז דאך דא אזא מטבע וואס איז א גאנצע מטבע ס'איז ווערט א האלבע דינר, וואלט דער תנא געדארפט זאגן אזא פאל, זאגט מען עס איז נישט קיין ראיה, לעולם קען זיין דער תנא ווען ער זאגט סלע מיינט ער סלע מדינה, און ס'איז יא דא א מטבע פון א חצי דינר, און דער תנא וואלט דווקא יא געקענט זאגן א פאל ווען ס'איז געווען נאך א ניזק און די ערשטע צוויי באקומען יעדע איינער צוועלף דינרים מיט א סלע וואס דאס איז צוועלף און א האלב דינרים, אבער אמר ליה תנא כי רוכלא ליתני וליזיל, תנא איז עפעס אזוי ווי א רוכל וואס דארף פארקויפן אלץ וואס ער האט, מען דארף נישט אלץ מזל האבן, מען האט שוין געגעבן גענוג משלים, מען דארף נישט זאגן איין ניזק נאך די צווייטע, ממילא האסטו בכלל נישט קיין ראיה. פרעגט די גמרא מאי הוי עלה, למעשה וויאזוי פסק'נט מען? די הלכה איז די בושת פון תקיעה איז א סלע, וואס פאר א סלע? פיר דינרים צו א האלבע דינר? סלע מדינה צו סלע צורי. זאגט די גמרא, פשטוה מהא דאמר רב יהודה אמר רב, וואס ער האט געזאגט כל כסף האמור בתורה יעדע מאל ס'שטייט אין די תורה תשלומי כסף, ווען די תורה רעדט כסף רעדט מען אייביג כסף צורי. של דבריהם, ווען די רבנן רעדן וועגן כסף איז דאס כסף מדינה, בושת הגם ס'איז א דאורייתא'דיגע תשלומין, אבער. די אפשאצונג אז די בושות פון תקיעה איז ווערט א סלע, דאס האט די רבנן האבן אפגעשאצט, איז ממילא ווען די רבנן רעדן וועגן געלט רעדן זיי סלע מדינה, ממילא קומט אויס אז די סלע וואס די חכמים האבן געזאגט איז די שיעור פון דמי בושות פון תקיעה, מיינט מען דא א חצי דינר. אמר ליה ההוא גברא, בקיצור די סוף האט רב יוסף ענדליך גע'פסק'נט אויף ר' טוביה'ס שאלה, וויפיל דארף איך אים געבן פאר די ניזק? א האלבע דינר. אמר ההוא גברא, האט דער ניזק געזאגט, נו אויב אזוי, הואיל ופלגא דזוזא הוא, מ'רעדט סך הכל אז א קליינע סכום, א האלבע זוז, ס'פאסט מיך נישט. לא בעינא, איך דארף עס נישט האבן, איך שעם זיך גובה צו זיין דא עפעס אזא קליינע מטבע, ווייסט וואס, נתביה לעניים, גיב עס צו די עניים פאר צדקה. הדר אמר, נאכדעם האט ער זיך בארעכנט, און האט געזאגט פאר ר' יוסף דו ווייסט וואס ניין איך וויל עס יא נתביה ניהלי גיב עס טאקע מיר איזיל ואברי ביה נפשאי איך גיי גיין עפעס קויפן צו עסן אמר ר' יוסף ס'איז צו שפעט איינמאל דו האסט מיר געזאגט אז דו ווילסט עס געבן פאר צדקה כבר זכו ביה עניים די עניים האבן שוין זוכה געווען ואף על גב דליכא עניים הכא עס איז נאך נישט געווען קיין עניים דא, וועלכע עניים האבן עס גענומען? עס איז נאך אלץ אין די האנט פון די מזיק, אבער אנן יד עניים אנן, איך ר' יוסף איך בין דער גבאי פון עניים האב איך שוין זוכה געווען, הגם די עניים האבן גארנישט געזאגט, אבער טאמער ער איז די יד עניים איז אטאמאטיש ווערט ער דא די בעלים, אפילו זיי האבן נישט געבעטן קען ער זוכה זיין פאר זיי, וואס פאר א קנין? תוספות זאגט ס'איז געווען די קנין פון מעמד שלשתן, די הלכה איז ס'איז דא א תקנה דרבנן פון מעמד שלשתן, ווען ס'איז דא א מפקיד מיט א שומר און א דריטע און די מפקיד זאגט פאר די שומר די געלט וואס דו האלטסט ביי דיר, מיין געלט, גיב עס פאר יענע, הגם ער האט עס נאכנישט געגעבן פאר יענע, וויבאלד די מפקיד, די שומר, און די מקבל שטייען אלע צוזאמען, איז דא א דין אז במעמד שלשתן קנה אן קיין מעשה קנין, מיט די אמירה אליין איז חל די קנין, דא אויכעט, וויבאלד ס'איז געווען דא די מזיק, די ניזק מיט די גבאי עניים, און די ניזק האט געזאגט פאר די מזיק גיב עס פאר די גבאי עניים, על כל פנים פאר די עניים און ער איז די גבאי עניים, איז ער קונה במעמד שלשתן, איז למעשה, ער האט נישט געזאגט מ'זאל עס געבן פאר רב יוסף, ער האט געזאגט מ'זאל עס געבן פאר עניים, רב יוסף איז מחדש וויבאלד איך בין יד עניים, ממילא ווער איך דא במקום די עניים, ווי זעהט מען דאס? זאגט די גמרא, דאמר רב יהודה אמר שמואל, יתומים אינם צריכים פרוזבול, די הלכה איז אז יעדע מאל א מענטש האט א חוב, ס'קומט שמיטה, שמיטה איז משמט אלע חובות, האט הלל מתקן געווען כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, מענטשן זאלן נישט מורא האבן צו בארגן, האט ער מתקן געווען מען קען שרייבן אין א פרוזבול, און דאס טוט אויף אז שמיטה וועט נישט משמט זיין די חובות, וואס איז די לומדות פון א פרוזבול? אין די פרוזבול שטייט אז הריני מוסר לכם פלוני פלוני דיינים, אז עטס ווערט דא די במקום מיך צו גובה זיין פון די שטרות, איך גיב איבער מיין שטרות צו בית דין. און שטייט דא א הלכה פון שמואל אז יתומים קטנים טאמער זיי האבן חובות וואס ס'קומט זיך זיי, דארפן דארפן זיי זיך נישט זארגן מאכן א פרוזבול, אינם צריכין פרוזבול, וכן תני רמי בר חמא, היתומים אינם צריכין פרוזבול פארוואס נישט, רבן גמליאל ובית דינו אביהן של יתומים היו, רבן גמליאל ובית דינו זאגט רש"י ער איז געווען די נשיא און זיין בית דין איז געווען די בית דין חשוב באותו זמן, ממילא ער איז געווען די אפוטרופוס פון עניים, הגם מען האט אים נישט געמאכט קיין אפוטרופוס, אבער דאס איז די מציאות, ער איז יד פון די יתומים איז דא אויך איך זאגט רב יוסף איך בין יד עניים דארטן זאגט רשי די ביאור איז אז וויבאלד די בית דין איז זייער אפוטרופוס איז ממילא פעלט נישט אויס קיין פרוזבול ווייל הא גופא איז די פרוזבול וואס איז די פרוזבול אז איך גיב איבער מיין שטרות צו בית דין בית דין ווערט די יד פון די יתומים האבן זיי טאקע די שטרות בידיהם איז על כל פנים טאמער ער איז יד עניים איז ער זוכה פאר די עניים און די קנין ווי מיר רעדן איז די קנין פון מעמד שלשתן זאגט די גמרא אינטערעסאנטע מעשה, חנן בישא, חנן איז געווען א רשע, בישא איז לשון פון שלעכט, תקע ליה לההוא גברא, ער האט געמאכט בושות פאר א ניזק, האט אים אריינגעבלאזען אין אויער, אתא לקמיה דרב הונא אמר ליה, זיל הב ליה פלגא דזוזא, גיי גיב אים א האלבע זוז, נמוקי יוסף זאגט זעט מען פון דעם אז ער האט גע'פסק'ענט אז די שיעור תשלומין בושות פון תקיעה איז א סלע, דהיינו סלע מדינה, און נישט מאה זוז. הוה ליה זוזא מכא, די חנן בישא האט געהאט אזא זוז וואס די צורה פון די מטבע איז געווען א אויסגעמעקטע צורה, עס איז נישט געווען אזוי עובר לסוחר נישט יעדער וויל אננעמען אזא מטבע, יעצט ער קומט אים נאר א חצי זוז, בעי למיתבה ליה מיניה פלגא דזוזא האט ער געוואלט געבן פון די אויסגעמעקטע זוז האלב פאר די ניזק, אבער לא הוה משתקיל ליה ער האט נישט געקענט טרעפן איינער וואס זאל מסכים זיין צו געבן רעשט, זאגט רשי לא היה יכול להוציאו. וואס האט ער געטון? איז דאך געווען א רשע, תקע ליה אחרינא, האט אים נאכאמאל אריינגעבלאזען אין אויער, און האט אים געזאגט שוין יעצט קום איך דיר צוויי מאל חצי דינר, ויהביה נהליה, האט אים געגעבן די גאנצע דינר מכא, דא האסטו א גאנצע, יעצט קום איך דיר טאקע די גאנצע דינר, דארף איך נישט פורט זיין די דינר, איך דארף נישט זוכן קיין רעשט, דא האסטו די גאנצע, און נעם דיר און גיי. על כל פנים זעהט מען אז מען קען טאקע אפצאלען א היזק מיט אזא אויסגעמעקטע דינר, סוף כל סוף ס'ווערט געלט הגם ס'איז שווער אויסצונוצען, אויסצוגעבען, אבער למעשה האט עס א שוויות.